Welcome to Shas Illuminated! Please enjoy the following shiur. מגילה דף כ ה, די משנה האומר יברכוך טובים הרי זו דרך מינות. פשט אין די משנה, די זעלבע משנה איז אויך אין מסכת ברכות אין דף למד ג עמוד ב', דארטן קומט עס אריין ווייל די יענע פרק איז עוסק די הזכרות וואס מען דערמאנט ביי שמונה עשרה, איז דערמאנט מען אויך זאכן וואס מען זאל נישט דערמאנען, ביי אונז איז מען עוסק די דינים פון א שליח ציבור אין זאכן וואס האט צו טון מיט תפילה דערמאנט עס די משנה נאכאמאל. על כל פנים, איז די דין פון האומר יברכוך טובים הרי זו דרך מינות ס'איז דא כמה מהלכים אין די ראשונים און מ'עט שוין מ'עט מברר זיין דריי מהלכים אין די ראשונים וויאזוי זיי לערנען אפ די פשט אין די משנה קודם כל וואס מיינט יברכוך טובים און פארוואס איז עס דרך מינות. רשי מסביר אז יברכוך טובים מיינט אז אז די מענטש זאגט אז. אז ווער איז ראוי צו בענטשן דעם אייבערשטן, מען רעדט דא אויף ווער קען זיין א מברך את ה', ווער קען בענטשן דעם אייבערשטן, טובים, נאר מענטשן וואס זענען גוטע מענטשן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, רשעים, זיי זענען זיי זענען נישט ראוי צו רעדן בשבחו פון רבונו של עולם. זאגט רש י, איז דאס אבער נישט קיין ריכטיגע נישט קיין ריכטיגע סברה, פארוואס? שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום, וחכמים למדו, די גמרא אין כריתות דף ו עמוד ב', לערנט מען אפ פון די חלבנה שריחה רע, ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת, שמצריכן הכתוב בהרצאתן, להיות באגודה אחת. נישט אריינגיין אין די סוגיא אין כריתות, צו די פשט איז אז ס'דא א היתר, אז אז מ'קען מצרף זיין א פושע ישראל צו א מנין, אויכעט צו ס'מיינט ס'מיינט א רשע וואס איז נאך אלץ א רשע, צו ער איז שוין א בעל תשובה, צו ס'מיינט דווקא ביי תפילת תענית וואס איז משמע אין די גמרא, אדער ביי יעדע תפילה, על כל פנים, די געדאנק אז אז רשעים זענען נישט ראוי לברך את ה', און צו בענטשן דעם רבונו של עולם איז נאר געמאכט פאר טובים, איז עס נישט קיין ריכטיגע געדאנק, ווייל חזל זאגן דאך אז מען לערנט דאך אראפ פון דעם חלבנה אז ס'איז דא מצריכן הכתוב בהרצאתן להיות באגודה אחת, ממילא וועגן דעם איז נישט קיין ריכטיגע זאך צו זאגן. זאגט דער ראש יוסף, ס'איז טאקע נישט קיין ריכטיגע זאך. זעכער נישט קיין ריכטיגע זאך, אבער מען וואלט געדארפט זאגן אז איינער וואס זאגט אזא זאך איז א טועה, אבער וואס האט עס צוטון מיט מינות? ווי קומט אריין מינות? פארוואס פארוואס זאגט מען הרי זו דרך מינות? ס'איז משמע אז דאס איז עפעס א ענין פון כפירה דא, וואס דאס מיינט דאך נארמאל די אויסדרוק פון דרך מינות. איז וואס איז פשט פון נוצן אזא נוסח הרי זו דרך מינות? ער זאגט טאקע אז אין די גמרא אין ברכות אין דף לד, אין די משנה דארט, איז טאקע דא א גירסא הרי זו דרכי טעות. די אמת איז אז. היינט זאגן זיי די גרסה איז געטוישט געווארן וועגן די צענזור, אבער על כל פנים זאגט דער ראש יוסף לכאורה דאס די ריכטיגע גרסה הרי זי דרך טעות, אבער אזוי ווי אונז ווייסן דאך אז למעשה די גרסה איז הרי זי דרך מינות, איז וואס טאקע פשט אין רשי? איז אזוי ווי היינט אונז האבן שוין דעם תוס' הראש, איז דער תוס' הראש לייגט צו ווערטער, תוס' הראש זאגט אזוי, פירש רשי ז ל מפני שהוציא עצמו מן הכלל. און אין מסכת ברכות אין פרק ה' סימן ט ו איז דער ראש מוסיף, און די געדאנק וואס איז זיך מוציא עצמו מן הכלל איז דאס איז דרך הצדוקים, און די אמת איז אז יוסף בן מתתיהו וואס איז באקאנט מיט זיין נאמען די יוסיפון וואס איז באקאנט אז די חכמי אשכנז האבן אסאך מצטט געווען רשי אליינס איז מצטט און יוסף בן מתתיהו אין זיינע ספרים מלחמות היהודים ספר ב' פרק ח' און אין קדמוניות היהודים פרק י ח איז ער פארציילט טאקע אז זאגט ער אויף די צדוקים זאגט ער אז זיי זענען געווען ליבם גס, זענען געווען, מ'זאגט, זייער עליטיסטישע מענטשן, זייער עליטישע מענטשן, אפילו מיט זייער אפהאנדלונג מיט איינעם מיטן צווייטן, אבער כל שכן ביחס צו א מענטש וואס איז נישט קיין תלמיד חכם, וואס איז נישט קיין צדיק, ווי מ'זאגט אזוי, ווי זענען זיי געווען גסים אזוי ווי לנוכרים, אזוי ווי צו גוים, און ער זאגט זיי זענען נישט סובל די המון עם, און ער זאגט להיפך איז ביי די פרושים, ביי די ערליכע אידן, ביי זיי איז אהבה שרויה בין הפרושים, בינם לבין עצמם והם מוקירים מאוד את האחדות כאילו הטוב ביותר. ער ברענגט ארויס אז די הבחנה צווישן די פרושים און די צדוקים אויב מען קען עס אוועקשטעלן אין איין ווארט זאגט יוסף בן מתתיהו לויט זיין קוק איז די ענין אז ביי די פרושים איז דא א מורא'דיגע אחדות פון יעדעם איינעם די המון עם די פשוטע איד מיט די צדיק איז דא א מורא'דיגע אחדות מה שאין כן ביי די צדוקים איז עס זייער א א סאסייעטי פון מענטשן וואס וואס די די די מענטשן וואס זענען מער די חשוב'ערע מענטשן האבן נישט קיין שייכות, זיי קוקן אן די פשוט'ע מענטש קוקן זיי אן ממש ווי גויים, זיי האבן נישט קיין שום שייכות מיט זיי, און איך מיין אז דאס איז די פשט אין רשי, די פשט אין רשי איז, ס'איז נישט די פשט אז איינער וואס זאגט אז מען קען נישט מצרף זיין קיין טובים, מען קען אז אז מען קען נישט מצרף זיין קיין רשעים, פשט איז יברכוך, לויבן די רבונו של עולם איז נאר טובים, איז די פשט איז אז דאס אליינס איז מינות, נאר וואס דען די לשון המשנה איז נישט הרי זי מינות, די לשון המשנה איז הרי זי דרך מינות, ס'איז נישט מער ווי א סימן אז ער גייט בדרכם פון די מינים פון די צדוקים, ווי די רא ש זאגט, ער גייט בדרכם פון די צדוקים וואס זיי זיי פירן זיך אויף מיט אזא מין התנהגות, זענען זיך מוציא עצמם מן הכלל, און זיי האבן נישט די ענין פון וואס מען לערנט ארויס פון די חלבנה, ווי רשי זאגט, אז שמצריכן הכתוב בהרצאתן להיות באגודה אחת. אין ירושלמי דא אויפן פלאץ, און דער רבינו, און ראשונים ברענגען עס אראפ, און דער רבינו חננאל, בשם דער רבינו חננאל אויך אזוי, תוס' דא אויפן פלאץ, זאגט א אנדערע פשט אז יברכוך טובים איז די עוולה פון יברכוך טובים איז ווייל ס'איז מחזי כשתי רשויות, וואס הייסט אין אנדערע ווערטער נישט ווי רשי וואס רשי מסביר אז יברכוך טובים מיינט אז אז מ'רעדט דא ווער איז ראוי לברך די נושא איז ווער איז ראוי לברך נאר טובים נאר לויט נאר לויט די ירושלמי און רבינו חננאל איז די פשט יברכוך טובים מיינט אז אז אז ער איז אז דער מענטש זאגט ער איז מברך פאר טובים, פשט איז ער איז מברך פאר דער וואס איז דער בעל המיטב, כאילו אז ס'איז דא איינער וואס איז מיטב און איינער וואס איז מריע, איינער וואס טוט שלעכטס, און ער איז יברכוך טובים, דער דער דער דער וואס איז משפיע די טוב אויף דער וועלט, אויף דעם איז ער מברך. ביאור הדברים, די שיטות פון די מינים און אפיקורסים איז געווען, אז ס'איז דא צוויי רשויות, צוויי רשויות חס ושלום, וואס שלאגן זיך ארום צווישן זיך, וואס זיי זענען שולט אויף די וועלט. אסאך מאל איז די צד הטוב זיך מתגבר, און אסאך מאל איז די צד הרע זיך מתגבר. ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'איז נישט, ווייל ס'קען נישט זיין אז פשט איז אז ס'איז דא די זעלבע באשעפער ווי מ'זאגט, וואס אמאל מאכט ער רע אמאל מאכט ער טוב, ווייל אויב דער זעלבער באשעפער איז דאך טוב, וואס הייסט ער מאכט אמאל רע? אלא מאי האבן זיי געזאגט אז עס איז דא צוויי רשויות, און דאס איז געווען די דת פון די זרט, וואס האט שולט געווען בזמן חזל אין פרס האט שולט געווען די דת, און די רבינו יונה, תלמידי רבינו יונה, ברכות דף יוד בית עמוד א', זאגן טאקע אז מיט דעם האט מען מתקן געווען אז יוצר אור ובורא חושך, אז פשט איז אז. פני המינים, אז נישט ווי זיי זאגן אז מי שיוצר אור לא בורא חושך, אויף דעם זאגט מען יוצר אור ובורא חושך, אז אז ניין, אז די א מאמין בהשם פארשטייט אז אז אז אז ס'איז דא השם אחד, ס'איז נישט דא קיין שתי רשויות חס ושלום, אזוי ווי די גמרא זאגט אין פסחים דף נ עמוד א', אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, און באמת איז אלעס טוב, נו וואס דען? יעצט לויט אונזער הבנה און ווי אונז קוקן יעצט אן די וועלט, זעהט עס אויס טאקע אזוי ווי עס איז דא א זאך רע, ממילא מאכט מען טאקע א ברכה פון דיין האמת. און מה שאין כן ווען משיח העט קומען טאקע העט זיין והיה ביום יהי' ה' אחד און מען וועט טאקע זעהן דעם טוב אויכעט. און אויף דעם דינגען זיך די מינים, די מינים זאגן אז אין עולם אלא אחד, זיי גלייבן נישט אין ביום ההוא, דאס איז די כפירה, זיי גלייבן נישט אין די ביום ההוא, זיי ממילא זאגן זיי אלא מאי דא צוויי רשויות וואס זיי זענען וואס זיי זענען שולט אויף די וועלט ווי מען זאגט, און ממילא דאס איז די פראבלעם ווען א מענטש זאגט יברכוך טובים, און די עקידה אין פרשת ואתחנן אין שער צדיק און אזוי אויך די תשבי אינעם ערך רבי אליהו בחור אין די ספר תשבי ערך אה פוקר פא קוף ריש דארט זאגן זיי נאך מער אן היסטארישע זאך אז זיי זאגן אז די דער דער מענטש וואס האט מייסד געווען די דת, זיין נאמען איז געווען מעני, מם נון יוד, און פון דארט קומט די נאמען דרך המינים, אזוי זאגן זיי, אינטערעסאנטע זאך, ממילא לויט דעם איז זייער פשוט אז איינער וואס זאגט יברכוך טובים איז הרי זו דרך מינות, דאס איז א דרך מינות. ס'איז דא א דריטע פשט, די רי מלוניל און די פסקי ריד און נמוקי יוסף, זיי זענען מסביר אז מ'רעדט דא נישט פון דאווענען בכלל, די נושא איז נישט דאווענען, מ'רעדט נאר פון ברכת המזון, און טובים מיינט וואס? מיינט יברכוך טובים מיינט אזוי אזוי ווי מען זאגט כטוב לב האדם ווען ער עסט, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז איינער וואס איז זאט, ער איז ער איז אויפגעלייגט, ער איז טובים, ער איז אויפגעלייגט, ער איז זאט, ער האט ער האט געגעסן בכדי שביעה, און די ראשונים זענען מסביר אז דער מענטש זאגט יברכוך ווער קען בענטשן, אויך אזוי ווי רש י אז מען רעדט דא ווער זענען ראוי לברך, אבער נישט ווי רש י אז מען רעדט בנוגע אז רשעים קענען זיך נישט מצרף זיין, נאר טובים מיינט נישט צדיק ורשע ווי רש י לערנט, נאר טובים מיינט איינער וואס איז זאט, און זיי זאגן אז ברכת המזון איז נאר קען מען איז נאר ראוי לברך נאר איינער וואס איז זאט, ווי שטייט אין תורה ואכלת ושבעת, און זיי ברענגען די פסוק אין ירמי' ונשבע לחם ונהיה טובים, פשט איז טובים מיינט זאט, עס שטייט אזוי, יברכוך טובים נאר איינער וואס האט געגעסן בכדי שביעה, איז נאר אזא איינער קען מאכן ברכת המזון. און פארוואס איז עס דרך מינות, וואס האט עס מיט דרך מינות? זאגן די ראשונים, לפי שחכמים דקדקו עד כזית ועד כביצה, ווייל אין די גמרא אין ברכות דף כ עמוד ב שטייט דאך אז לויט ר' מאיר איז מען מחויב צו בענטשן ברכת המזון שוין ביי כזית, אפילו מ'האט נאכנישט אנגעקומען צו די שיעור פון שביעה, אפילו א מענטש איז נאכנישט זאט, און לויט רבי יודא איז די שיעור פון כביצה אויך אפילו מ'האט נאכנישט אנגעקומען צו די שיעור פון ס'וויע. דער תוס' הראש לייגט צו, סאו וואס האט עס מיט דרך מינות? זאגט דער תוס' ראש, נראה שאינו מאמין בדברי סופרים, אז עס זעט אויס אז ער גלייבט נישט אין דברי סופרים, ווייל פשט איז, ווייל, ווייל פשט איז, די מינות איז, וואס איז די מינות? ער האט געמאכט א טעות, מיינט ער אז די תורה שטייט ואכלת ושבעת אז נאר בכדי שביעה? די תירוץ איז ניין.

ס'איז פשטות משמע פון פון אונזער משנה, און אזוי אויך אין די משנה אין ברכות, אז מ'רעדט דא פון עניני התפילה, מ'רעדט נישט פון ברכת המזון. על כל פנים, לויט די פשט קומט דאך אויס, אז לויט דעם צומאסטן געווען פונעם ראש, לויט די פשט קומט אויס אז פארוואס הייסט עס דרך מינות, ווייל מיט דעם זעט מען ער איז מזלזל אין די ווערטער פון חזל. קומט אויס אז עס האלט מען אז מן התורה טאקע איז מען טאקע נאר מחויב בברכת המזון אויב מען עסט כדי שביעה, נאר מדרבנן איז מען מחויב שוין צו בענטשן אויף א כזית לויט ר' מאיר, לויט רבי יודא א כביצה. ממילא מיט דעם וואס ער זאגט אז ניין, נאר די טובים, נאר די שבעים, נאר זיי זענען מחויב צו בענטשן ברכת המזון, זעט מען אז ער אז ער לייקנט די דברי חזל, אזוי ווי די צדוקים וואס גלייבן נישט אין תורה שבעל פה, ווי דער רמב ם איז מאריך אין פירוש משניות אין אבות. איז די אמת איז אז ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז באמת א גרויסע מחלוקת ראשונים. שיטת רש י אין ברכות דף כ עמוד ב', תוס' אין מסכת ברכות דף מ ט עמוד ב', דער ראש אין ברכות פרק ו' סימן כ ד, איז טאקע אזוי אז די אז מן התורה איז מען נאר מחויב בכדי שביעה, דאס אז מיר אונז בענטשן שוין אויף א כזית און א כביצה איז דאס א תקנת חכמים, אבער אזוי איז טאקע משמע אויבן אויף די גמרא אין ברכות דף כ עמוד ב. אבער די שיטת הראבד אין השגות דף כ און און אויף אויפן ריף אין דף כ עמוד ב און אזוי אויך אין די השגות אין פרק ה הלכות ברכות און די רמבן אין מלחמות און די רשב א אין ברכות מ ט עמוד ב איז נישט אזוי, זיי לערנען אפ למסקנת הגמרא איז מן התורה שוין מחויב בברכת המזון לויט ר' מאיר בכזית און לויט ר' יהודה בכביצה. איז אז מען לערנט ווי די ראשונים קען מען נישט לערנען פשט אין די גמרא, פשט אין די משנה, אז הרי זו דרך מינות, ווייל פשט דערפון איז ווייל ער גלייבט נישט אין דברי סופרים, ער גלייבט נישט אין חזל, ווייל לויט דעם קומט אויס אז עס האט נישט מיט דברי סופרים, ווייל מן התורה איז מען מחויב צו בענטשן אפילו ס'איז נישט כדי שביעה, איז ער פשוט א טועה, ער פארשטייט נישט לערנען, אבער אויף דעם קומט נישט די עוולה פון פון הרי זו דרך מינות וואס די ביאור איז ווי געשמועסט פונעם ראש, ווייל פשט איז ער זאגט איך גיי לויט די תורה, איך מאך זיך נישט וויסנדיג וואס חזל האבן געזאגט אז מען דארף שוין בענטשן בכזית אדער כביעה, איז לויט דעם איז אין הכי נמי, דארף מען זאגן אז די ראשונים וואס. וואס זאגן די פשט, גייען מיט די מהלך אזוי ווי שיטת רש י און אנדערע ראשונים אז אז מן התורה איז שוין מחויב איז מען נאר מחויב בכדי שביעה און ס'דא אזא תקנת חכמים אז אז חכמים האבן מחייב געווען א דין דרבנן אויף א כזית און אויף א כביעה. לויט דעם איז זייער געשמאק אז דער ראבד אין ספר המכתם

איז פשט איז אזא איינער האט זיך אויף צו בענטשן, ס'איז כעין וואס שטייט שפעטער אין די משנה אז אז אז וואס שטייט שפעטער אין די משנה ועל טוב יזכר שמך, פשט איז ער זאגט אז א מענטש דארף נאר די וואס באקומען גוטס פונעם אייבערשטן זיי דארפן בענטשן דעם רבונו של עולם, און און און די אמת איז אז ס'איז נישט ריכטיג, ווייל חייב אדם לברך על הטוב כשם שמברך לברך על הרע כשם שמברך על הטוב, קומט אויס לויט דעם איז בעצם די זעלבע זאך וואס די משנה זאגט שפעטער ועל טוב יזכר שמך, נאר פשט איז. ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל די משנה ברענגט צוויי נוסחאות וואס מענטשן פלעגן זאגן בזמן המשנה, ממילא איז געווען אזעלכע וואס זאגן די לשון יברכוך טובים, איז געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט ועל טוב יזכר שמך. נאר א שטיקל צריך עיון אין די פירוש הראבד איז, אז פארוואס פארוואס ביי יברכוך טובים דרוקט זיך אויס די משנה הרי זו דרך מינות, און שפעטער ביי ועל טוב יזכר שמך שטייט נאר משתקין אותו, ס'ווערט נישט אויסגעדרוקט דעם דעם ענין פון דרך מינות. איז אביסל אינטערעסאנט, אבער על כל פנים דאס איז די פשט וואס די ראבד לערנט אפ, און כאמור עס איז די ראבד לשיטתו. אבער וואס אביסל שווער איז, אונז האבן דאך פריער דערמאנט אז דער פשט אז אז מען רעדט ביי ברכת המזון און ווי דער ראש איז מסביר דער פראבלעם איז אז ער גלייבט נישט אין דברי סופרים וועגן דעם איז דברי מינות, דער פשט זאגט דער ר י מלוניל. איז אביסל אינטערסאנט ווייל דער ר י מלוניל און באקאנט דער ר י מלוניל האט אנגעפרעגט צוזאמען מיט די חכמי לוניל בראשם רבינו יונתן הכהן מלוניל האט אנגעפרעגט אסאך שאלות פונעם רמב ם און עס איז געדרוקט די שאלות איז געדרוקט אין תשובות פאר הדור פון דעם רמב ם סימן כ ד, און דארטן איז דא, דארט איז געדרוקט די שאלה וואס רבי יונתן מלוניל פרעגט, און אין סימן כ ד זעט מען קלאר אז אין די שאלה נעמט ער אן ווי די שיטת הראבד אז אכילת כזית או כביצה איז מען מחיוב מן התורה צו בענטשן, כלומר דער ראבד איז דאך געווען פון די גדולי המפרשים אין דרום צרפת וואס דאס איז.

אויף דעם ענטפערט דער רמב ם צו דיר, ווי אויבן ס'מובן לעיל, אז עס איז נישט ריכטיג וואס דו זאגסט, עס איז נישט מער ווי א חיוב מדרבנן, אזוי ווי שיטת רש י. איז לכאורה ווען מ'האט געשמועסט אז אויב מ'לערנט ווי דער רב אז א חיוב אין א תורה, קען מען דאך נישט לערנען אזוי פשט אין די משנה אז הרי זה דרך מינות ווייל עס איז אינו מאמין בדברי סופרים. חוץ אז מ'גייט זאגן א בדוחק אז דברי סופרים מיינט אז די חכמים האבן אפגעלערנט אין די פסוק אז עס איז יא א דאורייתא, אבער כפשוטו נישט אזוי משמע אינעם ראש איז קען זיין אז פון דא איז זיין א ראיה אז נאכדעם וואס רבי יונתן מלוניל האט באקומען די בריוו פונעם רמב ם אז די רמב ם זאגט אים אז ס'איז מדרבנן האט רבי יונתן מלוניל צוריק געצויגן און טאקע געהאלטן ווי שיטת רש י און די רמב ם אז אז די חיוב פון פון פון בענטשן ביי כזית און ביי כביעה איז נישט מער ווי א דרבנן'דיגע חיוב און ממילא אזוי האט ער געזאגט פשט אין די משנה אז אז די איינער זאגט יברכוך טובים אז נאר די שבעים די וואס זיי קענען מאכן ברכת המזון, פשט דערפון ער לייקענט אפ אין דברי חזל אז אינו מאמין בדברי סופרים, ממילא הרי זה דרך מינות. און די ראשונים פרעגן א קשיא פון כמה פסוקים אויף די כלל וואס זאגט די משנה זאגט אז איינער זאגט יברכוך טובים הרי זה דרך מינות פרעגן זיי א קשיא פון כמה פסוקים וואס לכאורה אין פסוק שטייט נישט אזוי קודם קאפיטל אין תהלים קאפיטל קלב פסוק ט'

און נאכדעם ביי נשמת זאגט מען בפי ישרים תתרומם, און לכאורה קען מען אויך צולייגן דאס וואס מען זאגט ביי אתה קדוש אין שמונה עשרה וקדושים בכל יום יהללוך סלה, אזוי אויך וואס שטייט אין תהלים יראי ה' ברכו את ה' איז לכאורה די משנה זאגט אז מען טאר נישט זאגן יברכוך טובים נאר די טובים, און די אלע פסוקים ווי יעצט געשמועסט זעט מען אז מען איז יא מדגיש אז די טובים די יראי ה' די חסידים די קדושים די צדיקים זיי זענען די וואס איז ראוי לברך. דער ראבי ה אין סימן תקכ ט ענטפערט אז מען קען מדחה זיין אז כל היכא דכייל בתחילה או בסוף רשעים נמי, דארט ווי בתחילה אדער בסוף ווען ער דאוונט איז ער כולל רשעים אויך איז נישטא קיין קפידה. ער רעדט דארט פון די קשיא פון בפי ישרים תתרומם וואס מען זאגט ביי נשמת, זאגט ער אזוי ווי מען ענדיגט ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ממילא דער פשט איז, איז ממילא אז דו כולל'סט אז יעדע איינער קען בענטשן, דעמאלטס קען מען ארויסברענגען אויך אז בפי ישרים תתרומם, וואס איז די הדגשה פון בפי ישרים תתרומם, אויב דו זאגסט דאך עניוועיס ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, דאס איז די ראבי ה נישט מסביר אבער די רוקח אין סידור התפילה איז מסביר, די הדגשה איז אז די חסידים די ישרים זיי זענען מפליג בהודאה און ברכה פארן רבונו של עולם, יעצט אבער לכאורה. די תירוץ פון די ראביה פארענטפערט אויך די קשיות וואס האבן געפרעגט פון די פסוק, די קאפיטל אין תהלים ק מ ה, פסוק י, וואס מ'זאגט וחסידיך יברכוכה, ווי די תוס' הראש אליינס זאגט אויך די זעלבע תירוץ פונעם ראביה, און ער זאגט אז אין דעם ווערט פארענטפערט די קאפיטל תהלים אין קאפיטל ק מ ה, מ'זאגט וחסידיך יברכוכה, ווייל מ'זאגט דאך פארדעם שטייט דאך יודוך ה' כל מעשיך, אזוי ווי מען האט געזען פון ראביה, סיי אויב פארדעם איז מען כולל יעדעם איינעם אדער סיי מען נאכדעם איז כולל יעדעם איינעם, איז נישט דא די פראבלעם. און נאכדעם קען מען אויך פארענטפערן, וואס די ראשונים פרעגן נישט פון דארט און מען קען די זעלבע פארענטפערן, דאס מען זאגט אין תהילים, יראי השם ברכו את השם, ווייל פארדעם שטייט דאך בית ישראל ברכו את השם. אבער לכאורה איז עס נאך אלץ נישט מיישב די קשיא, ווייל ביי שמונה עשרה אונז זאגן מיר וקדושים בכל יום, עס קען זיין פארדעם איז גענוג אפילו נישט אין די ברכה, אבער אין שמונה עשרה זאגט מען שפעטער ביי שמע קולנו, כי אתה שומע תפילת כל פה איז גענוג. אבער למעשה, ס'פארענטפערט נאך אלץ נישט די קשיות וואס האבן געפרעגט די ראשונים טאקע דערמאנען נישט אין די פסוק, מ'דארף וויסן פארוואס, אין די קאפיטל תהלים אין ק ל ב פסוק ט', וואס דוד המלך זאגט כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, דארטן זאגט נישט די פסוק פארדעם אדער נאכדעם אז גאנץ כלל ישראל איז מהלל די רבונו של עולם, ממילא אויב אזוי לכאורה זיין צוריק שווער די קשיא וואס די ראשונים פרעגן. די חידא אין פתח עינים דא אויפן פלאץ ברענגט ער אראפ פון כתב יד פון ליקוטי רבי בצלאל אשכנזי ז ל בעל שיטה מקובצת, איז האט ער געזען אין כתב יד פון אים בשם הריטבא, אונז האבן עס נישט אין אונזער ריטבא, וואס זאגט אזוי, פירשו בתוס' שלא נאמר כן, אז תוס' זאגט אז די דין אז יברכוך טובים איז נאר נאמר אלא כשאומר בתפילתו, שאומר במקום וכל החיים יודוך וכל הטובים יודוך, אנשטאט זאגן וכל החיים יודוך סלה ביי מודים זאגט ער וכל הטובים יודוך. אבער שלא בתפילתו, אין בכך כלום, ווען ער זאגט עס נישט מן סדר התפילה, לאמיר זאגן א מענטש זאגט עס נישט און ער זאגט ער טוישט נישט דעם דאווענען, איז נישט קיין פראבלעם, כדכתיב וחסידיך יברכוכה, וכתיב אך צדיקים יודו לשמך, ער ברענגט נאך א פסוק אך צדיקים יודו לשמך, איז על כל פנים איז לכאורה וואס די תירוץ וויל פארענטפערן די שאלה ענטפערט ער א אנדערע מהלך, נישט ווי די תוס' הראש און די ראביה, די תירוץ זאגט אז אז אפילו אויב מען שפעטער נישט כולל אדער פארדעם נישט כולל יעדעם איינעם די דין אז אז אז אז אויב איינער זאגט יברכוך טובים הרי זו הרי זו דרך מינות איז די פשט איז איז אלץ נאר ווען א מענטש זאגט עס בדרך תפילה ווייל פשט איז פון דעם וואס ער טוישט אנשטאט זאגן וואס חזל האבן געזאגט וכל החיים יודוך סלה און ער זאגט און ער זאגט אז און ער זאגט אנשטאט וכל החיים זאגט ער וכל הטובים יודוך, איז דאס פשט איז הרי זו מן דרכי מינות, זאג איך מסתם מיינט ער דא עפעס א מינות'דיגע מחשבה, סיי וואסערע פשט און אנהויב פון די ראשונים, ער מיינט דא א נישט ריכטיגע מחשבה, מה שאין כן ווען ער טוישט נישט קיין פסוק וואס חזל זאגן, די עצם זאך צו זאגן אז. אז צדיקים זענען די וואס לויבן די רבונו של עולם, דאס איז נישט קיין עוולה צו זאגן ווי די אלע פסוקים וואס מען זעט פריער. און דער ביאור הדברים איז, הגם יעדער איינער לויבט דעם אייבערשטן, אבער זיי, ווי דער רוקח זאגט, זיי זענען מרבה בהפלגה צו משבח זיין און מרומם זיין די רבונו של עולם. כ'מיין לויט דעם איז בכלל נישט שווער פון די אלע פסוקים, ווייל נאר ווען א מענטש איז משנה פונעם סדר התפילה, ער טוישט דעם דאווענען, דעמאלטס, ווייל פשט איז אזוי, ס'איז נישט פשט אז די משנה זאגט נישט הרי זו מינות, ווייל פשט איז ס'איז נישט זעכער אז דער מענטש מיינט דאס, ער קען דאך מיינען יברכוך טובים, מוז ער נישט מיינען די פשט וואס אונז זעמער חושש, נאר ס'איז א חשש, אונז זעמער חושש אז דאס מיינט דער מענטש. איז אויף דעם זאגט ער, דאס איז אלץ נאר ווען דער מענטש טוישט דעם סדר התפילה, אבער ער טוישט נישט דעם סדר נוסח התפילה, איז האב איך נישט קיין סיבה צו גיין חושש זיין אז ער איז אזא מין, ממילא איז נישט קיין פראבלעם נאר ווען א מענטש זאגט עס בשעת'ן דאווענען, א מענטש טוישט נישט דעם דאווענען איז נישט קיין פראבלעם.

טאר מען נישט זאגן יברכוך טובים ווייל עס זעט נאך אלץ אויס ווי שתי רשויות. די צווייטע פשט וועט מען מוזן ענטפערן ווי די רבי און די ראש האבן פארענטפערט, אז דארט ווי מען איז כולל מתחילה אדער בסוף און מען כולל גאנץ כלל ישראל איז נישט דא קיין פראבלעם. שאלה נאר ווי מען האט זיך עצה געגעבט מיט די פסוקים און געפרעגט ווייס איך נישט. אבער על כל פנים דאס איז די צוויי פשטים וואס די ריטבא זאגט. און די אמת איז די רשבא ביי אונז.

און די חידא לייגט צו, כזה ראיתי אני השפל בספר הישר של רבינו תם, וואס איז אויך נאכנישט געווען געדרוקט אין די צייטן פון חידא נאכנישט געווען געדרוקט שפעטער האט מען עס געדרוקט, האט ער געזען די כתב יד בחלק התשובות שכותב זה לשון שכותב לשון זה לרבנים שמשיב להם מה ששאלו. זאגט ער אז איך האב טאקע געזען די כתב יד פון רבינו תם ספר הישר חלק התשובות, און טאקע איך זע אז די און דארט טאקע זע איך ווי טאקע ווי רבינו תם ווען ער שרייבט זיך מיט רבנים נוצט ער טאקע די לשון הקניה יברכוך טובים. יעצט איז אזוי, אין תוס' ראש טאקע וואס אונז האמער היינט געדרוקט איז טאקע דא די שטיקל וואס די חידא זאגט, בנוגע די חלק פון וואס ער מעיד אין ספר הישר רבינו תם וואס האמער אויך וואס האמער שוין אויך היינט געדרוקט איז אינטערסאנט רבינו תם דארטן, באקאנט רבינו תם האט געהאט א גרויסע מלחמתה של תורה ווי מען זאגט, מיט רבינו משולם בן ר' נתן, רבינו משולם בן ר' נתן איז געווען א איש נארוואונא, געקומען פון נארוואונא, נארוואונא איז אין דרום צרפת, און וואס איז א גאנצע אנדערע געגנט ווי צפון צרפת, וואס דארט האט רשי געוואוינט, רבינו תם, רשבם, איז ס'איז ממש צוויי אנדערע מסורות און מנהגים, רשי געגאנגען לערנען ביי די חכמי אשכנז, מיט דעם איז געווען השפעה אין צרפת, אבער דרום צרפת איז מער נענטער צו די גרעניצן צו ספרד, האבן זיי מער א קירבה צו די ראשונים פון ספרד, און ס'איז ממש געווען אפגעטיילט אזוי ווי צוויי צוויי סארטן מיני מסורות און מנהגים, איז רבינו משולם ברב נתן איז געווען פון נארוואונע, און ער איז געקומען קיין מעלאן, מעלאן איז אין צפון צרפת, און. ווען ער איז געקומען דארטן האט ער מבטל געווען אסאך מנהגים וואס מען האט זיך געפירט אין צפון צרפת אין צפון פראנקרייך וואס איז געווען נהוג ביז דעמאלטס, און רבינו תם אזוי ווי ער איז דאך געווען די רבן של כל בני הגולה און בפרט אין צפון צרפת וואס דארט איז געווען זיין פלאץ ווי מען זאגט, האט זיך זייער מתווכח געווען מיט רבינו משולם, און ממש איז דא געדרוקט אין ספר הישר רבינו תם אין די חלק פון די תשובות פון סימן מ ג ביז סימן נ איז געשריבן צו רבינו משולם איבער צוואנציג נושאים וואס ער טענה'ט זיך מיט רבינו משולם ער זאל צוריק ציען און ער בעט אים ער זאל צוריק ציען איז אין סימן מ ו אות ה' בתשובה צו רבינו משולם זאגט ער אים דארטן וחזור בך ויברכוך טובים פשט איז אז דו'סט צוריק ציען וועלן די טובים די צדיקים די תלמידי חכמים וואס וואוינען אין צפון צרפת וועלן מודה זיין צו דיר זיי וועלן דיך לויבן אזוי אויך אין סימן מ ח אות ג זאגט ער אויך ער בעט זיך צו אים תוציא קול איסור ויברכוך טובים, על כל פנים זעט מען דאך קלאר טאקע אז די שיטת רבינו תם איז אזוי ווי די ערשטע וועג פון די ריטב א און די רשב א נאר ווען מען איז משנה בדרך פון תפילה איז אסור, און נישט ווי די צווייטע וועג פון די פון די ריטב א. שפעטער האב איך געזען אין ספר האגודה ברענגט דאס ממש בפירוש, ספר אגודה זאגט האומר יברכוך טובים זה דרך מינות פירש רבינו תם

לולא דברי הראשונים, קען זיין פשט אין די משנה איז אביסל אנדערש. א פשט אין די משנה איז, אז ס'קען זיין אז די מינים האבן באמת, ס'איז נישט פשט אז זיי האבן סתם געזאגט יברכוך טובים במקום פון וכל החיים, נאר די מינים האבן מתקן געווען א ברכה שלימה אין שמונה עשרה, וואס די ברכה שלימה האט זיך אנגעהויבן מיט א פתיחה יברכוך טובים. די משנה דערמאנט נאר די אנפאנג ברכה, וואס איז דעמאלטס געווען באקאנט בימיהם, דאס איז א ברכה וואס די מינים זאגן. די משנה וויל נישט מעתיק זיין אין די משנה די גאנצע נוסח הברכה וואס איז געווען ידוע, יעדער געוואוסט יברכוך טובים איז דאס איז די ברכה וואס די צדוקים די מינים זאגן, און די משנה וויל נישט אריין גיין און דארפן אראפשרייבן דעם גאנצן נוסח, און און ממילא לויט דעם דארף נישט דערפאר אריין גיין אין פשט און מסביר זיין פארוואס איז דרך מינות, הפשט איז אז אז איינער יברכוך טובים איז הרי זו דרך מינות, ווייל פשט איז די ברכה מסתם איז איז קודם כל די ברכה איז געווען א א א ס'איז נישט געווען א מענטש וואס מאכט סתם א שינוי נוסח אין נוסח הברכה, עס איז געווען א גאנצע ברכה וואס זיי האבן געזאגט, און ס'איז געווען קלאר קלאר אז דאס איז די מינים די צדוקים זיי זאגן די זאכן, ממילא בכלל נישט שווער די קשיא פונעם פסוקים און די אלע זאכן, ווייל דאס איז פשוט געווען פאר די משנה אז דאס איז דרך מינות, און מיט דעם טאקע איז מ'זעהט טאקע די אנדערע חלקים אין די משנה שטייט משתקין אותו, דא שטייט הרי זו דרך מינות, פשט איז, ס'איז א, ס'איז קלאר עס איז דרך מינות, סאו פשט איז פארוואס איז עס קלאר, וואס איז אנדערש פון די אנדערע זאכן וואס מ'זאגט אז מודים מודים משתקין אותו ווייל אפשר שתי רשויות, די פשט איז, ווייל דא איז מיט א קלארקייט, ווייל די, איינער זאגט די ברכה, דאס איז די דרך פון די מינים, זיי זאגן די ברכה. ממילא מה שאין כן משהו במה שעסקינן אויסער די משהו לערנט זיך אין ברכות אויף ל"ג עמוד ב' אז מען דארף נישט גלייך משתיק זיין נאר ווען מען איז מודיע נעקסטע מאל זאל מען נישט זאגן דאס אבער דא איז א רייד דרך מינות און מען דארף גלייך מבטל זיין דבריו. די משנה זאגט ווייטער על קן ציפור יגיע רחמיך און די גמרא איז מסביר אז פארוואס טאר מען נישט זאגן על קן ציפור יגיע רחמיך זאגט די גמרא פליגי בה תרי אמוראי במערבא אין ארץ ישראל רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית וחד אמר מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלה גזירות. וואס איז פשט אין די מהלך אז שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלה גזירות? איז דא אין דעם כמה פשטים אין די ראשונים אביסל פרובירן דורכצוגיין אפאר פשטים פון די ראשונים וואס איז זייער א עומק'דיגע סוגיא און פארשטייט זיך אונז רעדט מען נאר ממש ראשי פרקים פון די סוגיא.

דער ראש יוסף דער פרי מגדים אין ברכות זאגט אזוי, נראה, בוודאי יש לכל מצוה טעם ליודעי בינה, אלא, ער גייט ארויף אויף רשי, אלא שאפילו חלק המשפטים שטעמם נגלה שהוא לקיבוץ מדיני וישוב עולם, אפילו הכי אין אנו רשאים לעשות המצוה מפני הטעם שטוב לנו, וכדומה, ואם כן לא יקבל שכרו האמיתי הזה בעולם הבא, ואנו מחויבים לעשות על צד חוק המלך לעבדיו, ואז יקבל שכרו כפול ומכופל. נאכדעם ברענגט ער אראפ די תוס' יום טוב אין ברכות, די תוס' יום טוב איז מדייק פון רשי אז נאר ביים דאווענען טאר מען נישט זאגן אזוי, ס'איז אזא דין אין תפילה דארף מען נישט זאגן אזוי. ביאור הדברים, די פשט אזוי, וואס די פרי מגדים וויל שולל זיין איז, אז די טעם פון רשי איז נישט אז כאילו רשי זאגט אז די מצוות זענען כאילו נמשך פונעם רצון השם און ס'האט נישט אין זיך קיין שום תבונה קיין שום שכל, נאר וואס דען נישט אזוי? דער פשט איז אוודאי נישט דא קיין שום מניעה לויט רשי צו גיין לערנען און צו וויסן און זיך באקענען מיט די טעמי המצוות, אוודאי אלע מצוות האבן א טעם, די מצוות קומען פון די חכמתו של הקדוש ברוך הוא, ס'איז נישט פשט אז רשי גייט מיט עפעס א שיטה אז די מצוות ווערן נמשך פון רצון השם און ס'איז נישט דא קיין שום תבונה אין דעם. נאר וואס דען, אוודאי ליגט אין דעם, יעדע זאך ליגט אין דעם א שכל, א מורא'דיגע טעם הדבר, פארוואס דער אייבערשטער האט געהייסן די מצוות. אדרבה, לויט רב שמעון איז דאך דרשינן טעמא דקרא און מ'איז דאך מחיוב זיך גיין מעמיק זיין און מברר זיין די טעמא דקרא. און אלע מדרשי חזל זענען פול מיט טעמים פאר די מצוות. רשי אליינס ברענגט זיבן מאל על התורה ברענגט רשי אראפ טעמים פון מצוות. וויאזוי שטימט עס מיט רשי דא? תירוץ איז, אוודאי דער רשי רעדט נישט בכלל, ס'איז בכלל נישטא קיין פראבלעם צו גיין לערנען און וויסן די טעמי המצוות. אבער רשי האלט, רשי האלט, זאגט פשט אין דעם מאן דאמר, אז דאס איז כל זה איז בנוגע לימוד ווען מען לערנט, אבער ס'קומט ווען מ'איז מקיים א מעשה מצוה, ווען ס'קומט צו עבודת השם, ווען מען טוט די מעשה מצוה, דארף ער פארגעסן דעם טעם פון די מצוה, ער דארף עס טון, נישט ווייל ער פארשטייט די מצוה, ער דארף עס טון ווייל ער טוט דעם גזירת המלך. די תכלית פון די מצוה, זאגט רשי, איז אויפצובויען אין דעם מענטש'ס דעת, אין דעם מענטש'ס דעה, אין דעם מענטש'ס ידיעה, להודיע, אויפצובויען אין דעם מענטש'ס תודעה, אז ער, אז ער האט, ער האט א תודעה פון שעבוד און עבדות פאר'ן רבונו של עולם. קבלת עול מלכות שמים. די תכלית פון די תורה איז אונז צו ברענגען צו א מין דרגה פון א קשר מיט'ן רבונו של עולם, א קשר פון ביטול עצמי, פון יראת התרוממות, די קשר, די ביטול עצמי וואס א מענטש האט אז אונז טו מיר, אונז זעמיר עבדי המקום, אונז זעמיר מקבל עול מלכותו, איז א סתירה צו דעם וואס ווען א מענטש טוט די מצוה איז איז ער פארנומען מיט טעמי המצוות. טעמי המצוות איז ריכטיג בשעת מען לערנט תורה, מען וויל אפלערנען הלכות, דארף מען אוועקשטעלן די טעם פון די טעם פון די מצוה, ארויסצוהאבן די מצוה, צו דרשינן טעמא דקרא, צו אפילו מען נישט דורש טעמא דקרא, אסאך מאל דארף מען וויסן דעם טעם צו קענען אוועקשטעלן וואס די גדר המצוה איז, אבער ווען ס'קומט צו מען איז מקיים, מען טוט די מעשה המצוה, ס'קומט צו דאווענען, וואס דאווענען איז עבודת השם, און ס'קומט, ס'קומט צו דאווענען, דעמאלטס דארף מען אוועקנעמען די שכל, ווייל, ווייל, פשט איז, ווען, ווען, ווען מען רעדט פון דעם קיום מצוות אליינס, איז דעמאלטס די תכלית פון די גאנצע תורה איז צו ברענגען צו א קשר פון א עבד און א אדון, א קשר פון ביטול און יראת התרוממות, און מיט דעם טאקע זאגט רשי אין שיר השירים אויפן פסוק דודי לי ואני לו,

ואמרת לא תקח האם על הבנים כך חוסה עלינו שהאומר כן משתקין אותו לפי שהוא אומר שטעם מצוה זו בגלל רחמי הקדוש ברוך הוא על העוף ואינו כן לפי שאילו היה דרך רחמים לא היה מתיר השחיטה כלל אלא היא מצוה שמעית שאין לה טעם אזוי זאגט ער אויך ביי אונז אין פירוש המשניות זאגט ער אינו מחמת חמלה מאת השם אלא גזירת הכתוב היא און אזוי פסק'נט דער רמב"ם אין יד החזקה אין הלכות תפילה פרק ט' הלכה ז'

בעת עשיית המצוה ווי רשי. נאר וואס דען? ווייל עס איז פשוט נישט די ריכטיגע טעם. ווייל אויב די טעם וואלט געווען אז רחמי השם אויף די עוף, וואלט ער נישט מותר געווען בכלל צו שעכטן. על כרחך איז א טעם וואס איז נישט נודע לנו, ממילא איז משתקין אותו ווייל פשוט ער זאגט נישט קיין ריכטיגע זאך. אבער לכאורה די רמב"ם איז די די די הכרעה פונעם רמב"ם יד החזקה און וואס די רמב"ם איז מסביר די משנה אין פירוש המשניות איז סותר די שיטת הרמב"ם אין מורה נבוכים אין חלק ג' פרק מ"ח. דארט וואס די רמב"ם געט דעם טעם פון שילוח הקן און נאכדעם רעדט ער ארום פון די טעם פון אותו ואת בנו, זאגט ער די טעם פון אותו ואת בנו איז אלס רחמים, און ער זאגט זה הטעם גם כן בשילוח הקן, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב אינם ראויין לאכילה, כשישלח האם וועט אוועקשיקן די מאמע ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל כי מה שלוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה, זאגט ער ואפילו על הצערים הנפשיים חסה התורה על הבהמות ובעופות וכל שכן בני אדם, זאגט דאך דער רמב ם קלאר אז דער טעם פון די מצוה שילוח הקן איז יא אלס רחמנות, נישט ווי דער רמב ם מסביר פירוש המשניות אין צוויי פלעצער אין מגילה און אין ברכות און אין יד החזקה, דא זאגט דער רמב ם קלאר אז דער טעם פון די מצוה שילוח הקן איז אלס רחמנות, און דער רמב ם אליינס פרעגט אויף זיך אליינס אז. וויאזוי קען ער געבן א טעם ווען די גמרא זאגט אויף דעם אז ס'איז אינו רחמים? זאגט ער ולא תקשה עלי באומרם על קן ציפור יגיעו רחמיך, כי היא לפי אחת משתי הדעות אשר זכרנו, רצוני לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה אלא הרצון לבד, ואנחנו נמשכנו אחר הדעת השני. אז דער רמב ם מיינט וואס דער רמב ם שרייבט אין פרק כ ו פון חלק שלישי פרק כ ו מורה נבוכים, דארט זאגט ער אז ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן אז די מצוות קומען נישט פון די חכמתו פון רבונו של עולם, זיי קומען פונעם רצון, ממילא איז נישט שייך בכלל צו רעדן שכל'דיגע טעמים אדער בכלל טעמים פאר די מצוות, ווייל טעמים קומט נאר א זאך וואס האט שייכות מיט תבונה, מיט חכמה, מה שאין כן א זאך וואס האט נישט קיין שייכות מיט חכמה, ס'קומט פון רצון ווייל אזוי וויל ער, אזוי ווי מען זאגט אין די חסידישע ספרים, אין טעם ברצון ווי מען זאגט, ממילא איז וועגן דעם איז. איז איז וועגן דעם און דאס האט נישט קיין פשט די אלע זאכן מיט טעמים פון מצוות, און דער רמב ם דינגט זיך מיט דעם זייער שארף, דער רמב ם איז זייער שארף קעגן די שיטה, דער רמב ם איז מאריך דעם פרק ל' א, סא זאגט דער רמב ם אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך איז א פראבלעם, זאגט ער דאס דאס גייט טאקע לויט די דעה, אבער אנחנו אונז נמשכנו נאך די שיטה וואס האלט אז אז די טעם אז די טעם איז נישט אז די טעם איז איז נישט אז ווייל ס'איז נישטא קיין טעם אין די תורה, נאר ס'גייט יא מיט רחמנות, און ער זאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם דאס אז אז אז די תורה לאזט בכלל שעכטן, ווייל למעשה איז דא א צורך פאר די מענטש וואס צו עסן, אבער די תורה וויל אז מ'זאל ממעט זיין די צער ווי ווייניגער זאגט ער. אזוי איז די רמב ם מסביר. הייסט אין אנדערע ווערטער, די אמת איז אז רש י טאקע, רש י לערנט נישט אזוי, רש י לערנט נישט אז די פשט אין די משנה איז, ווי מ'האט פריער מסביר געווען, ווייל די מצוות האבן נישט קיין טעם, וואס דאס זאגט די רמב ם, וועגן דעם וויל ער נישט גיין ווי די משנה. רש י זאגט די פשט אז ס'איז דא א טעם, נאר מ'רעדט דא די צורה פון עשיית המצוה, ווי אזוי מ'טוט א מצוה, ווי אזוי מ'דאווענט, ס'איז א צווייטע זאך, ס'האט נישט קיין שייכות מיט די, מיט די וואס די רמב ם איז שולל, אבער כמובן די רמב ם האט יא אזוי פארשטאנען, ממילא וועגן דעם גייט די רמב ם אוועק

ווייל דער רמב ם איז מסביר די משנה, ער האלט טאקע אז די משנה איז טאקע אין מורה נבוכים זאגט ער אז ער גייט נישט יעצט מיט די משנה, אבער די עיקר פראבלעם איז די רמב ם משנה תורה אין יד החזקה, דארט פסק'נט די רמב ם קלאר ווי די משנה, אזוי מ'האט פריער פארגעליינט די לשון הרמב ם, דאס איז זייער שווער די אחרונים זענען שוין זייער מאריך אין דעם די מבי ט און צפנת פענח על התורה און תוס' יום טוב אין ברכות און פירוש פון שם טוב אויף מורה נבוכים זענען שוין מאריך וועגן דעם וואס איז פשט אז די רמב ם אין מורה נבוכים גייט אנדערש ווי די רמב ם יד החזקה כ'וועל נישט אריינגיין אין די תירוצים. די רמבן אין פרשת כי תצא, קאפיטל כב, פסוק ו', ברענגט אראפ די ווערטער פון די רמבם אין מורה נבוכים, און איז מאריך באריכות, איך וועל נישט איבערזאגן די גאנצע לשון אויסעווענדיג, אבער נאר ארויסברענגען די תוכן הדברים. די תוכן הדברים אז ער איז מודה צום רמבם מיט די שיטה וואס די רמבם זאגט אז. אז די אלע מצוות האבן א טעם, און ס'איז נישט סתם רצון, ס'האט א טעם, נאר וואס דען זאגט ער, לויט די שיטת הרמב ם, דער רמב ן זאגט אז אז מען קען יא מיישב זיין די משנה, די משנה קען יא גיין מיט די דעה, איז אמת דער רמב ן וואלט געקענט זאגן ווי רשי, אבער דער רמב ן גייט נישט ווי רשי, און אין אנדערע ווערטער דער רמב ן האלט אז ס'איז וויכטיג צו וויסן די טעמים פון די מצוה בנוגע די עשיית המצוה אויך, ווייל דאס איז די עיקר תכלית פון די מצוה, איז די טעמים און די חכמה וואס ליגט אין די מצוה, נאר וואס דען, זאגט ער, אז די טעות פון דעם מענטש ווען ער זאגט, על קן צפור יגיעו רחמיך איז, שאינן אלא רחמים, שאינן רחמים, ווי די לשון הגמרא איז, אז שעושה מידות מידות של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזירות, איז ער מסביר פשט איז, דער מענטש מיינט, אז אזוי ווי על קן צפור יגיעו רחמיך זאלסטו רחמנות האבן אויף מיך, איז ער מיינט אז די טעם פון די מצוה איז, כאילו אז ער איז מתייחס צו דעם רבונו של עולם אז די מטרה פונעם רבונו של עולם איז אז דער אייבערשטער האט א מטרה זיך מרחם זיין אויף בעלי חיים, דאס איז די מטרה, אבער די אמת איז זאגט ער אז ס'איז נישט אזוי, אז די פשט איז נישט די אייבערשטער איז זיך מרחם אויפן ציפור, ווייל די אמת איז, ווי די רמב ם אליינס טענה'ט דאך אין פירוש המשניות, זעסט דאך די אייבערשטער לאזט דאך שעכטן די ציפור, סאו די ווארט איז נישט די רחמנות אויפן ציפור, נאר וואס דען, ס'איז צו מחנך זיין דעם מענטש פאר מידת הרחמנות, אז דער מענטש זאל זיין מחונך אין מידת הרחמנות, איז וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן די זאכן, די מטרה איז נישט דער בעל החיים, די מטרה איז דער מענטש. דער רמבן ברענגט אויף דעם מדרשי חזל על כל פנים, מען האט עס דא דאס מיינט די גמרא צו זאגן אינן אלא רחמים, זאגט ער ואינן אלא גזירות דאס מיינט אז ער מאכט מדות של הקדוש ברוך הוא רחמים, כאילו דער אייבערשטער איז זיך מרחם אויפן בעל חיים, נישט דאס איז דער געדאנק פון די מצוה, ואינן אלא גזירות דאס מיינט אז ס'איז נישט מער ווי מצרף זיין אויסלייטערן דעם מענטש און צו מחנך זיין מיט די מידות מיט די מיט די מידות טובות פון פון רחמנות. די חינוך אין מצוה תקמ ה, נאך וואס ער ברענגט די רמב ם און די רמבן, איז ברענגט ער ארויס, משוי פארן איינס זיין לשון, אבער פון ביידע זעט מען אז ס'איז וויכטיג צו וויסן די טעם המצוות, און נישט נאר מ'האט געשמועסט, ס'איז נישט נאר ס'איז וויכטיג צו וויסן, נאר דאס איז די צוגאנג וואס מ'גייט צו צו א מצוה, איז דורך פארשטיין דעם טעם המצוה, פארשטייסטו דעם רעיון פון די מצוה, און דורכדעם זיך זאגט זיך צו קאנעקטן צו די נקודה, דאס איז די עיקר תכלית פון די מצוות, אנדערש ווי מ'האט געשמועסט פון רשי, און און ער זאגט אזוי והנה הארכתי לך לכתוב לך בני כל זה, נאך וואס ער ברענגט די רמב ם און די רמבן, ער ברענגט די רמב ם און פון מורה נבוכים און די רמבן, זאגט ער הארכתי לך לכתוב לך בני כל זה, להעיד על כל שורשי ספרי עדים נאמנים, שני עמודים עולם, חכמים גדולים ונבונים, בעלי שכל מזוקק ובסתרי התורה מקובלים,

מצוי לנו, אך לא אל המצוה בהן, ואם תיתן לבך בדברים תמצא זאת הכוונה בכולם, והרבה יגעתי במקצתן, להשיג בעניות דעתי לראות בהן, מעט קט מרוב התועלת שבהן, וכתבתי על כל אחת, וזה חלקי מכל עמלי. ס'איז דא נאך א שיטה, די שיטת הרשבם וועגן טעם המצוות, אבער מ'וועט נישט מאריך זיין וועגן דעם, ס'איז שוין מאריך געווען א צווייטע פלאץ די שיעור אויף טעם המצוות, און מ'וועט יעצט נישט מאריך זיין וועגן די נושא. דער דריטער פשט איז דא א אינטערעסאנטע פשט וואס די ראשונים די חכמי דרום צרפת און די ראשונים האבן די פשט די חינוך אין מצוה תקמה זייער אינטערעסאנטע פשט און די אמת איז אז די חינוך זאגט אזוי פשט ער זאגט אז פשט איז אינן אלא רחמים מיינט אז אז שעושה מ שעושה מ מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזירות מיינט ער מאכט כאילו דער אייבערשטער האט אין זיך די מידה פון רחמנות דאס איז דאס איז נישט ריכטיג זאגט ער ווייל ווייל דער אייבערשטער'ס מידת רחמנות איז נישט אזוי ווי א מענטש וואס ער קען נישט ער קען נישט צוקוקן ווי ס'גייט נישט גוט פאר יענעם, נאר מ'קען נישט אזוי רעדן פונעם אייבערשטן, דער פשט איז דער אייבערשטער'ס רחמנות קומט מחכמתו וואס איז מחייב רחמנות. און וואס איז דער פראבלעם זאגט ער פון על קן ציפור יגיעו רחמיך, וואס איז דער פראבלעם ווען ער זאגט די ווערטער, איז די חינוך ברענגט עס נישט אזוי שטארק ארויס, אבער די מאירי מיט. און אין חידושי ראה אין ברכות דף לג עמ' ב ברענגט עס אראפ בשם זיין ברודער די פשט, און אזוי אויך אין אורחות חיים פון ר' אהרן מלוניל אין חלק ב' סימן לג ברענגט עס אראפ בשם ר' אהרן הלוי בשם ר' פנחס הלוי, פון דעם איז דא אסאך וואס ווילן מוכיח זיין אז די חינוך טאקע איז געשריבן געווארן דורך ר' פנחס, נישט ווי עס איז אנגענומען אז די חינוך איז געשריבן געווארן דורך ר' אהרן הלוי, על כל פנים איז ער מסביר פארוואס משתקין אותו, וויבאלד ער איז מייחד די השגחה פרטית בבעלי חיים, ווייל ער זאגט, פונקט ווי וועסט זיך מרחם אויפן בעלי חיים, וועסטו זיך מרחם זיין אויף די מענטש אויכעט. עס איז נישט אזוי, דער נביא זאגט דאך ותעש אדם כדגי הים, אז דער נביא רעדט זיך אפ, להורות שאין השגחה פרטית בבעלי חיים רק על האדם לבדו. אזוי שטייט אויכעט אין ספר הבתים פון רבי דוד כוכבי מצוה קמא. מ'וועט נישט אריין גיין אין די שמועס, ס'איז גאר א ברייטע שמועס, די ראשונים האבן אנגענומען אז ס'איז נישטא קיין השגחה פרטית, נאר אויף די כללית'דיגע מין איז דא השגחה פרטית ביי בעלי חיים, נאר ביי א מענטש איז דא השגחה פרטית אויף א פרטיות'דיג יעדע מענטש, מצד שני איז דא אסאך אנדערע שיטות, באקאנט די מקובלים און די חסידים און אזוי אויך די שיטת הגרא אז ס'איז דא השגחה פרטית אויף יעדע מענטש עקסטער, על כל פנים דאס איז די שיטה וואס די ראשונים האבן אנגענומען און דער רמבן נעמט אויך אזוי אן, על כל פנים אזוי ווילן זיי לערנען פשט אין די גמרא. ס'איז דא נאך, ס'איז דא א גרויסע נידון אחרונים

מאידך גיסא רבי חיים קניבסקי אין שיח השדה אין קונטרס הליקוטים פרק ט' ברענגט פון אסאך ראשונים דער רן דער מאירי דער רמבן דער רשבא רבינו בחיי וואס זענען מוכיח פון זייערע ווערטער אז א מענטש וואס איז נישט בכלל אינטערסירט צו גיין נעמען די קינדער די קן די ביצים איז ער האט בכלל נישט קיין מצוה צו גיין אוועקשיקן די מאמע ס'איז נאר ווען די תורה זאגט אז ווען דו ווען דו ווילסט נעמען די קינדער זאלסטו אוועקשיקן די מאמע דאס אוועקשיקן די מאמע, אבער אויב דו זוכסט נישט צו נעמען די קינדער האסטו נישט קיין מצוה סתם צו גיין אוועקשיקן די מאמע. דער חתם סופר אין אורח חיים סימן קוף פסק'נט אויך אזוי, און ער ברענגט א ראיה פון די רמבן די רמבן וואס מ'האבן פריער געלערנט כ'גיי פארליינען זיין לשון, והנה לפי טעם זה מבואר, דאם אינו צריך לבנים, לא מיבעיא דאינו מחויב לשלח האם, אלא אכזריות נמי עביד, ובמקום שנלמד שלא נתאכזר, אדרבה נרגיל עצמנו באכזריות לצער בעלי חיים, א לגרש האם מעל בניה וצער בעלי חיים דאורייתא, אלא שכתב הרמבן שלא הגיעו רחמיו בבעלי חיים איבער לצורך האדם, אז לצורך האדם זאגט די רמבן אז דעמאלס דעמאלס איז נישט דא די טענה פון רחמיו ווייל די מענטש איז וויכטיגער, אבער אבער אבער אויב ס'איז נישט לצורך האדם איז אדרבה די גאנצע מצוה שילוח הקן לערנט עס אפ לערנט דאס אויס צו רחמנות האבן אויף צו רחמנות האבן אויפן אויף אויף די אויף די בעלי חיים, איז ממילא מיט דעם דינגט ער זיך מיט די שיטה פונעם פונעם חוות יאיר וואס האלט